ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נאמבער זיבן און זעכציק מיט ר' חיים עקשטיין. שלום עליכם חיים.
עליכם שלום ר' פנחס וואס מאכסטו?
אודה לה' ברוך השם יום יום. יא. צוזאמען מיט כלל ישראל קוקט מען ארויס אויף ישועות און נחמות. איז יא האטס האמיר א שאלה חיים. א איד פרעגט. וויפיל געלט דארף ער מאכן כדי צו דעקן א שאדן וואס ער האט געהאט ווען די ווייל די מארקעט איז אראפגעגאנגען. כ'מיין אז דאס איז, ווי איך פארשטיי די שאלה איז, לאמיר זאגן אז ער האט סטאקס, אקעי, ער האט אינוועסטעט אין די מארקעט, און ס'איז געפאלן לאמיר זאגן מיט צען פראצענט, יא, סאו ער וויל וויסן וויפיל געלט דארף ער צוריק מאכן צו דעקן די שאדן פון די צען פראצענט נפילה. עד כאן השאלה, וואס איך האב נישט זוכה געווען צו פארשטיין. ער דארף צוריק מאכן צען פראצענט, ער האט פארלוירן צען פראצענט דארף ער צוריק מאכן צען פראצענט, ניין? אז דאס וואס דו זאגסט אזוי רוב מענטשן טראכטן אזוי און איך מוז זאגן אז די שאלה איז באמת א שאלת חכם ער פרעגט זייער א גוטע שאלה ווייל רוב מענטשן כאפן ניטאמאל אז ס'איז דא א שאלה אויף דעם.
יא, יא וגם אני וגם אני בתוכם. וגם אני הייתי בתוכם. אקעי. ביז כ'האב אנגעהויבן צו כאפן וויאזוי זאכן ארבעטן.

צו נײַן און נײַנציק, אקעי פיין, ס'איז איין דאלאר א חילוק, איין מענטש וואס מ'בעט אין בית מדרש צדקה האסטו דעם איין דאלאר געקאווערט. אבער ווען ס'פאנגט אן צו ווערן גרעסערע געלטער, צען טויזנט דאלאר צו הונדערט טויזנט דאלאר, פאנגט עס אן צו אריינגיין אין גרעסערע נומבערס און. ווען די, ווען מיין ריווח און מיין שאדן וואלט געגאנגען מיט א פיקס דאלאר אמאונט, דעמאלט וואלט עס געמאכט סענס. אז לאמיר זאגן אז כ'האב אינוועסטעט הונדערט דאלאר און איך באקום אויף דעם צען דאלאר, איך פארליר אויף דעם צען דאלאר, און איך מאך צוריק צען דאלער, אויב די גאנצע געים לויפט מיט א דאלער אמאונט, דאן קען מען זאגן אז אויב איך מאך צוריק די סכום געלט וואס איך האב פארלוירן, האב איך צוריק געמאכט דעם שאדן. היות אבער עס גייט מיט פערצענט, איז עס א שטיקל פון וואס איך האב, וואס איך האב געהאט, וואס איך האב געבליבן, וואס איך האב יעצט, וואס איך גיי האבן נאכדעם, קומט אויס אז איך דארף מאכן א גרעסערע פערצענט צו ריקאווערן די לאס וואס איך האב געהאט פון דעם וואס איך האב פארלוירן,

פופציג.
פופציג? האסטו פופציג דאלער אין דיין אקאונט? יא. סאו דאס איז יער נאמבער וואן. יער נאמבער טו, דו פאנגסט אן מיט דיין אקאונט מיט פופציג. וויפיל געלט דארפסטו מאכן יער נאמבער טו כדי צוריקצוקומען צו הונדערט דאלער? הונדערט. הונדערט? דאפלט. ס'דארף זיך דאפלען. דארף זיך דאפלען. אקעי, סאו אז דו קוקסט אויף פופציג פראצענט, מיינט דאס אז דו האסט, בעיסיקלי דארפסט מאכן דאפלט דיין ריטערן כדי צו ברעיקן איווען. סאו ס'איז נישט אזוי פשוט. ס'איז סאך סאך מער קאמפליקעיטעד ווי מ'מאכט עס. יעצט אויב דו ווילסט עס נעמען צו א אנדערע לעוועל די גאנצע קאנווערסעישאן, קענסט עס נעמען צו א לעוועל פון מענטשן זאגן די סטאק מארקעט איבער די יארן האט עס געמאכט בלא בלא בלא נישט קיין חילוק וואס. יעצט ווי אמת די סטעיטמענט קען זיין איז דיר איז עכט נישט נוגע אזוי שטארק וויפיל די ריטורן אין די מארקעט איז געווען דיר איז נוגע וויפיל געלט מען האט געמאכט און דא פאנגט זיך אן א נייע קאנווערסעישאן ווען ביסטו אריין און ווען ביסטו ארויס.
איך האב נישט פארשטאנען חיים, די ערשטע האלב האב איך פארשטאנען אבער די צווייטע האלב נישט, אז מיר וואס איך קוק וויפיל געלט איך האב געמאכט אדער וויפיל געלט איך האב פארלוירן איז מיר נישט אזווי א נפקא מינה די פראצענט ארויף און אראפ די עיקר איז וויאזוי עס עקספרעסט זיך אין די עקזעקטלי, ווייל אויב דו ביסט געווען אין אין שטארקע לאסעס אין די מארקעט קודם, סא למשל אויב האסט ביסט אריין געלייגט די געלט פאר די טו טאוזענט עיט קרעש, יא. האסט עס ממש דעמאלטס אריין געלייגט, קומט אויס אז דיין ברוכים הבאים פאר דיין אינוועסטמענט איז געווען ביטע אים אראפ. אקעי דאס איז געווען דיין ברוכים הבאים, אראפ מיט א ריזיגע אמאונט, יעצט דארפסטו אנהייבן צו צוריק מאכן דיין געלט, איז לאמיר זאגן אז דו ביסט אראפגעגאנגען דיין פארטפאליאו מיט דרײַסיק פראצענט, איז ביסט אראפגעגאנגען דיין פארטפאליאו מיט דרײַסיק פראצענט, איז אפילו די עווערידזש מארקעט קען צוריקברענגען א שיינע ריטערן, אויב דו אויב דו ביסט אראפ מיט דרײַסיק פראצענט דארפסטו יעצט האבן א דרײַ און פֿערציק פראצענטיגע ריטערן, נאר צו ברעיקן איווען, סאו דו רעדסט דא פון ריזיגע נומבערס וואס וואס ס'איז בכלל נישט קיין בכלל נישט קיין ס'איז בכלל נישט קיין קיין זאכן וואס רוב מענטשן קוקן, און נאכדעם דאס איז אלעס למשל אז ס'איז נישט דא קיין פיס, ווער רעדט נאך אויב ס'איז דא פיס אינוואלווד, פיס אזוי ווי געלט, שכר, יא, למשל אז דו קויפסט אז דו דארפסט אז דו דארפסט באצאלן פאר א מענעדזשער.

האסט די דאלער קען מען רעדן אז נישט. קען מען נישט רעדן. יא. סאו עס איז א וויכטיגע נקודה צו וויסן. אהא. אקעי סאו ס'איז פארשטיי איך זייער קלאר פארוואס יענער האט געפרעגט א גוטע שאלה. און יא. און פארוואס ס'איז אנדערש ס'איז קאונטער אינטואיטיוו. אז ס'איז אנדערש ווי די מושכל ראשון. אקעי סאו די גאנצע די קאמפליקעישן, קאמפליקעישן, איך מיין די מיסאנדערסטענדינג הייבט זיך אן ווען מ'הייבט רעדן פון לאסעס. אזוי פארשטיי איך חיים. ווייל כל זמן איך מאך געלט, יא, נישט קיין נפקא מינה צו דו זאגסט מיר איך האב געמאכט צען טויזנט דאלער אדער איך האב געמאכט צוואנציג צו פינף און צוואנציג פראצענט, אז לאנג ווי ס'איז דא א געין ס'איז דא א ריווח, קענסט עס איך קען עס עקספרעסן אין דאלער א סכום און איך קען עס עקספרעסן אין א פראצענט נומבער, אבער געמאכט געלט האב איך, ניין? סאו ס'טייטש ביז איך קום נישט אן צו קיין פארלוסטן איז מיר גוט אז איז מיר גוט איז מיר די נומבער אקעי, אז לאנג ווי ס'איז פלאס, איך האב געמאכט, אפילו ס'איז פראצענט.

גרויסע ידען וואס האט ער געהאלפן מיט די גאנצע זאך און וועגן דעם טשארדזשט ער די צוויי דריי פראצענט, צוויי פראצענט פון הונדערט טויזנט דאלער איז צוויי טויזנט דאלער יעדע יאר, מיינט עס אז דו האסט אים געצאלט אכט טויזנט דאלער פאר זיינע מורא'דיגע סערוויס אז ער העלפט דיר מאכן טווענטי פייוו פראצענט עווערידזש ריטערן, ווער קען אזאנס צושטעלן? ער שטעלט צו אזעלכע זאכן ווייל ער ווייסט פונקטליך וועלכע זאך ס'גייט מארגן מאכן הונדערט פראצענט, ס'האט טאקע אויך א ריסק אז ס'קען פארלירן א יאר שפעטער פופציג אבער עטליעסט הונדערט איז מער ווי פופציג, סאו איז צאלסט אים פאר דעם צוויי פראצענט א יאר מיינט צוויי טויזנט דאלער, סאו פרעגט א מענטש קענסט מיר מסביר זיין ילמדנו רבינו?
יא.
כ'האב אריינגעלייגט הונדערט טויזנט דאלער אין מיין אינוועסטמענט

אז מען גייט מיט דעם חשבון מיט פראצענט, ענדיג איך סוף פונעם פערטן יאר דארטן וואו איך האב אנגעהויבן, און איך האב נאך געצאלט געלט פאר, זאגסטו פאר דעם אינוועסטער, פאר די מענעדזשערס, איך האב געענדיגט מיט א נעט לאס.
יא. די באטעם ליין פון די קאנווערסעישאן מיין איך איז צו האבן א הכרה אז געלט מיט נאמבערס איז נישט אייביג די זעלבע. אסאך מאל איז דא א אויסדרוק אויף ענגליש, נאמבערס דאונט ליי. נומבערס זאגען נישט קיין ליגן, לאמיר זעהן די נומבערס, נומבערס קענען אויך זאגען ליגן, ס'ווענדט זיך וואס דו קוקסט מיט די נומבערס, אז דו קוקסט אויף געלט, אקעי קוקסטו אויף געלט, אבער אז דו קוקסט פלעין אויף פראצענטן מיט ריטערנס מיט אזעלכע זאכן, אויב דו קוקסט עס נישט אין די גוטע קאנטעקסט, אין די ריכטיגע וועג פון קוקן, יא, יא. טרעפט מען זיך מיסלעד אפילו ביי נומבערס וואס זענען בדרך כלל אנשי אמת. יא יא און איך זעה דאס אנפארטשענעטלי טיים ענד טיים אגעין ביי אסאך מענטשן און און און בקיצור ס'איז א זאך וואס מ'דארף וויסן מ'דארף עס פארשטיין. מענין לענין, איך ווייס צו באותו ענין צו שלא באותו ענין, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך אויך וואס ס'איז גוט אויסצושמועסן ווייל אסאך מאל אויב מ'כאפט נישט וויאזוי נאמבערס ארבעטן קען מען ווערן פארנארט מיינענדיג אז אויף איין זאך אז מען האט איין ריזאלט און דערווייל האט מען בכלל נישט די ריזאלט. לאמיר נעמען א משל, א מענטש האט א הויז, יא זייער אסאך מאל איז דא א מענטש האט א הויז, ער האט געקויפט א הויז, לאמיר זאגן געקויפט א הויז פאר פאר פינף הונדערט טויזנט דאלער און יעצט איז די הויז ווערט א מיליאן דאלער, זאגט ער wow די בעסטע אינוועסטמענט וואס איך האב נאך אמאל געמאכט, איך האב געקויפט א הויז פאר פינף הונדערט טויזנט דאלער און יעצט איז עס ווערט א מיליאן דאלער, עס האט זיך געדאפלט מיין געלט, איך האב געמאכט הונדערט פראצענט אויף מיין געלט, ווי נאך קענסטו מאכן

אבער ווי לאנג האט געדויערט ביז די געדאפלעכץ איז געשען? לאמיר זאגן צען יאר. סאו אויב ס'האט געדויערט צען יאר, קענסטו נישט זאגן דו האסט געמאכט הונדערט פראצענט אויף דיין געלט, האסט געמאכט הונדערט פראצענט אויף דיין געלט במשך פון צען יאר, אבער ווען ס'קומט צו א רעיט אף ריטורן איז דאס נישט די ריכטיגע.
וואס מ'רעכנט יערליך.
וואס מ'רעכנט יערליך

פינף הונדערט טויזענט דאלער ריווח במשך צען יאר, יא, און איך צוטייל עס אויפן וועג ארויף, פון יער וואן ארויף ביז יער טען, קומט אויס אז ס'איז געוואקסן מיט זיבן פראצענט א יאר.
אין אנדערע ווערטער, ווען דו וואלסט ווען גענומען די פינף הונדערט טויזענט דאלער און אריינגעלייגט אין עפעס א אינוועסטמענט וואס וואלט דיך געברענגט זיבן פראצענט יעדע יאר, קאנסיסטענט, איך רעד נישט מיט קיין אפס מיט קיין דאונס, קאנסיסטענט, וואלסטו אויך געהאט א מיליאן דאלער. אין דיין אקאונט. איך פארשטיי. אקעי. סאו מען דארף זיין קלאר מיט די נומבערס. מען קען נישט סתם געבן א קוק אויף א נומבער און עס גלייבן בלינדערהייט. מען דארף פארשטיין די קאנטעקסט דערפון אויך. יא, דאס איז היוצא לנו מדבריך.
מען דארף פארשטיין די קאנטעקסט. און אויב עס איז וויכטיג פאר דיר צו מצליח זיין מיט זאכן וואס דו טוסט, פארשטיי וויאזוי נומבערס ארבעטן, פארשטיי איר יעדע דיטעיל, קוק וויאזוי ס'ארבעט מיט געלט און מיט נומבערס און מיט ריטורנס, אז ס'זאל זיין, ס'זאל שטימען איינס מיט'ן צווייטן.
חיים עקשטיין, דער געלט מבין שאלות קען מען שיקן ביי טעקסט אויף עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען אדער ביי אימעיל עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם א גרויסן שכח חיים. מיי פלעזשער, הצלחה וברכה.